שטיין אין טעג פאר יו ד שבט, דעם יאר לערנט מען דעם סעיף י ד, און דאס איז דער סעיף וואס מען לערנט דעם יאר, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל זוכה זיין הערן תורה חדשה, הערן פון דעם רעבן אליין דעם ביאור פאר פי אויף סעיף י ד, דערוויילע איז דארף מען מאכן הכנות, איז ממילא לערנט מען די מאמרים וואס דער רבי האט געזאגט בימים ההם בזמן הזה אויף דעם פרק, ממילא וועט מען רעדן אויף די מאמר פון יו ד שבט תשכ ד, וואס דארט האט דער רבי גערעדט די ערשטע מאל דעם ביאור אויף סעיף י ד, דער מאמר פון באתי לגני תשכ ד איז א מאמר נפלא, מיט א גרויסע הרחבה, זייער מסודר, אויב מען מעג זאגן דאס אין גראבע אותיות פון דעם נפש הבהמית, אז דאס איז פון די שטארקסטע מאמרים אין דעם אופן ווי ס'איז מסודר און מבואר, און דער רבי גייט דורך יעדע פרט אין דעם סעיף, און ער רעדט יעדע פרט אין סדר השתלשלות, פאראן דא עניינים פון הבנה אין חסידות, פון די געשמאקסטע, ברייטסטע, הרחבות'דיגע עניינים אין תורת החסידות, און ווי דער רבי לייגט עס אראפ, ווי דער רבי טראגט עס אראפ און דאס מבאר, דאס איז ממש נפלאות שבתורה. פשוט א מאמר וואס איז זייער מסודר, איך ווייס אז דאס איז אביסל לאנג, ס'איז דא אמאל וואס מ'זעט א לאנגע מאמר דערשרעקט מען זיך, עפעס צו לאנג, אבער אז מ'פארלירט דעם פחד פון דעם לענג פון דעם מאמר, און מ'גייט אריין אין דעם תוכן הענינים, איז דאס פשוט א געשמאקע מאמר, א יסודות'דיגע מאמר, וואס איז מבאר א סוגיא אין חסידות, איינע פון די געשמאקסטע סוגיות אין חסידות און גאר מיט הרחבה'דיגע אותיות און הסברה. וואס איז דער סוגיא? די סוגיא איז אור אין סוף. אין דעם גופא איז דאס די סוגיא פון אור אין סוף, למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, וואס דאס איז דער מאמר הזוהר, און אויף דעם איז דער רבי מבאר בעיקר דעם פרט אין אור אין סוף למטה עד אין תכלית. איז פאר איך גיי אריין אינעם תוכן המאמר, קליינע הקדמה, וויבאלד אז ס'איז מער נישט ווי איין שיעור אין דעם מאמר, און מען דארף אין דעם אריינלייגן דעם גאנצן מטרה פונעם היינטיגן שיעור איז נעמען מען זאל האבן דעם נקודת המאמר, על כל פנים דעם תוכן העניינים פון דעם מאמר, דעם סדר העניינים, פארשטיין וואס וואס גייט דא פאר אינעם המשך העניינים פון דעם מאמר, וועט מען זיך נישט קענען אפשטעלן אויף יעדע פרט מסביר זיין בהרחבה, אבער על כל פנים די כללית'דיגע פיקטשער, דאס איז די מטרה מען זאל באקומען פון די מאמר, איז אין דעם כללית'דיגע תמונה פון דעם מאמר, דער רבי שטעלט זיך דאך אויף דעם ענין פון דעם אוצר, אויף דאס וואס ס'רעדט זיך אין די באתי לגני'ס, אין די פרקים פון פרק י"א, אז בשעת ס'קומט צו גיין דער נצחון המלחמה, איז דעמאלט דער מלך מבזבז אלע אוצרות, ס'איז דא אין די מלחמה איז דא כמה שלבים, ס'איז דא די מלחמה כדי לכבוש מדינות, ארצות, לבוז בז ח ח שלל, כל מיני טעמים, ס'איז דא אבער בשעת ס'קומט צו גיין דער נצחון המלחמה, בשעת ס'קומט צו גיין דער נצחון המלחמה איז מידת הנצח איז מעורר דעם עצם הנפש, בפרט ביי א מלך, וואס ביי אים שטייט דער עצם הנפש בהתגלות, איז דאס איז מעורר דעם עצם הנפש פון דעם מלך, דעם רוממות העצמות, וואס מצד דעם ווערט נתבטל אלע חשבונות, אלע מדידות און אלע הגבלות, וואס דערפאר איז דער מלך, ווי די לשון אין דעם מאמר, משליך חייו, און ער מבזבז אלע אוצרות הכי סתומים און הכי נעלמים, זאכן וואס זענען אינגאנצן נישט בגדר גילוי. דרך אגב, ס'איז געווען דא א שאלה וואס מענטשן האבן געפרעגט, פארוואס רעדט מען דא וועגן בזבוז האוצרות, און פארוואס מען רעדט נישט וועגן משליך חייו מנגד, וואס דאס איז לכאורה אסאך א שטארקערע ווארט, יא, מען האט געפרעגט וועגן דעם דא, אינגעלייט האבן דא געפרעגט, איז בעצם אז מען קוקט אין דעם מאמר, קומט אויס אז דא אין דעם מאמר על כל פנים דער רבי איז דאס מחבר, פון דעם לשון המאמר איז משמע דאס איז דאס איז היינו הך, דער משליך חייו מנגד אט דאס איז דאס וואס דער מלך שטעלט זיך אריין אין א סכנה איז דאס אין דעם ענין פון בזבוז האוצרות, דאס הייסט דער בזבוז האוצרות גופא איז א שטיקל סכנה, ווי דער רבי האט גערעדט כמה פעמים אז דאס וואס מ'איז מבזבז אזויפיל ענינים אין דעם זמן אין דעם דור אין פנימיות התורה דאס אליין איז מעורר ענינים פון סכנה און דאס גופא איז דער ענין וואס דער מלך רעכנט זיך נישט מיט די אלע סכנות און ער איז מבזבז די אוצרות. על כל פנים ס'איז א סוגיא בפני עצמה איך זאג דאס נאר במאמר המוסגר. בפועל וואס איז די ווארט? די ווארט איז אז ס'איז דא די בזבוז האוצרות וואס מ'גיבט מלמעלה די אלע עניינים כדי אז מ'זאל קענען מנצח זיין די מלחמה. ס'איז פארהאן דער אוצר שבנפש וואס דאס איז דער ענין פון אוצר של יראת שמים ווי דער רבי איז מסביר אין מאמר אז דאס איז די כח המסירות נפש און דאס איז דער בכל מאודך אט דער ענין אין נפש און דאס איז אינגאנצן העכער פון אלע ענייני גילויים שבנפש, העכער פון בכל לבבך, העכער פון בכל נפשך, דער עצם הנפש, דער מסירת נפש, וואס דאס איז דער משליך, דאס איז דער אוצר של יראת שמים וואס פאראן ביי יעדער אידן, און דער ענין דארף ארויסקומען בגילוי, ווייל כדי צו קומען צום נצחון המלחמה מנצח אז מען זאל גיין על מנת כן, אז מען זאל גיין אויף מסירת נפש, ווייל דאס איז אין נפש, מלמעלה איז דאס דער אוצר העליון, די עניינים פון אלוקות וואס איז אינגאנצן העכער פון גדר גילוי, און ווי דער רבי איז מסביר דא אין דעם מאמר, אז וואס איז דער פשט ס'איז העכער פון גדר גילוי? גילוי איז אור אין סוף. גילוי בתכלית, דער העכסטער ענין אין גילוי, אט דאס איז דער ענין פון אור אין סוף, און דאס איז דער מאמר הזוהר, תיקוני זוהר, וואס זאגט אז אור אין סוף איז למעלה מעלה עד אין קץ, ולמטה מטה עד אין תכלית, וואס אין דעם זוהר ברענגט זיך ארויס דער ענין הגילויים פונעם אייבערשטן אין דעם העכסטן, טיפסטן, ברייטסטן, שלימות'דיגן אופן, דאס איז אבער אלץ א ענין של גילוי. ס'איז דא אבער פאראן דער עצם, ס'איז פאראן דער ענין וואס איז העכער מגדר גילוי, וואס דאס איז דער סתום, דער אמיתית ענין הסתימות, און אט א דער ענין, דאס קומט ארויס באופן של בזבוז אין דעם זמן בשעת מ'דארף צוקומען צו דעם נצחון המלחמה. איז כדי צו פארשטיין וואס איז דאס דער אוצר העליון וואס מ'גיט לנצחון המלחמה, איז אויף דעם איז מען מקדים און מסביר וואס איז דער שלימות ענין הגילויים, וואס מצד דעם וועט מען פארשטיין דעם עומק פון דעם אוצר העליון. און אויף דעם הייבט דער רבי גייט אריין דער רבי דא אינעם מאמר אז דאס איז דער מאמר הזוהר אור אין סוף למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וואס אין די ערשטע פרקים סעיף י ב י ג י ד איז דער פריערדיגער רבי מבאר דעם ענין פון אור אין סוף למטה עד אין תכלית וואס איז די הפלאה דא וואס אין אנדערע ווערטער בשעת דער זוהר זאגט אור אין סוף ולמטה עד אין תכלית איז פאראן דא א שבח דאס איז א שבח, א הפלאה, א גדלות, מען וויל ארויסברענגען א ענין פון א גדלות, א הפלאה אינעם אייבערשטן, און ווי בשעת דו ווילסט ארויסברענגען די גדלות אינעם אייבערשטן, זאגסטו אז דער אור, דער גילוי, דער גילוי פונעם אייבערשטן, די התגלות פון אלוקות, דער אור פון דעם אייבערשטן, דאס איז א אופן פון אין סוף, דער גילוי פון דעם אייבערשטן איז דאס אין אן אופן אז דער גילוי איז באופן של אין סוף, ווי ס'איז מבואר אין די פריערדיגע מאמרים, אז דער חידוש בזה איז אז דער אור אליין איז אין סוף, ס'איז פאראן מקובלים פון די גרויסע מקובלים, דער פרדס, דער רמ"ק, מקובלים הראשונים, וואס זיי האבן געמיינט אז דער אין סוף גייט אויף עצמות. דער אור איז מער נישט ווי א הארה פון דעם אין סוף, אבער נישט אז דער אור אליין איז אין סוף. אבער חסידות פסק'נט אפ על פי קבלת האריזל אז די פשט אור אין סוף אז דער אור אליין איז אין סוף, ס'איז דאס איז אליין די הפלאה אז דער אור, וויבאלד אז דער אור איז מעין המאור און גילוי המאור, איז דער אור אליין אנטהאלט, דער אור אליין טראגט אין זיך דעם שלימות אז דער אור איז אין אן אופן פון אין סוף, תכלית הבלי גבול, תכלית ההתפשטות אן קיין שום הגבלות, ער איז אין סוף בתכלית השלימות, דער נקודה אין דעם מאמר רעדט ער נישט באריכות, דאס האט זיך שוין גערעדט אין די מאמר פון תשכ ב, ממילא וועט מען נישט איצטער חזר'ן דעם נקודה. דא גייט מען שוין ווייטער, די נעקסטע הפלאה, נאכדעם וואס מען זאגט אור אין סוף, קומט צו גיין דער זהר איז מוסיף למטה עד אין תכלית, אז דער אור אין סוף איז למטה עד אין תכלית. באט דא ווערט א שאלה, וואס איז דא די הפלאה? לכאורה בשעת דו האסט געזאגט אין סוף, האסטו שוין געזאגט די גאנצע נקודה. אין סוף איז דאך דער טייטש אז ער איז אין סוף. אין סוף איז דער טייטש כפשוטו, אין סוף, אן קיין הגבלות נישט. אז דו זאגסט אן קיין הגבלות נישט, וואס דארפסטו מוסיף זיין די ווערטער למטה עד אין תכלית? וואס איז דאס מוסיף? וואס גיבט דאס צו אין דעם שבח? און נישט נאר ס'איז נישט מוסיף, ס'איז דאך גאר גורע. כל המוסיף גורע. בשעת דו זאגסט אין סוף, איז דאס אן קיינע הגבלות נישט, נישטא דען קיין שום ציור, און אין אין סוף איז נישטא קיין מושג פון מעלה און נישטא קיין מושג פון מטה, דער גאנצער מושג פון מעלה און מטה איז א מושג אין הגבלה, אין אן ענין פון הגבלה קען מען זאגן מעלה און מטה, א ענין וואס איז אין סוף בלי גבול איז גאנץ נישט שייך די גאנצע מושג פון מעלה און מטה, איז פלוצלינג דא, נאכדעם וואס דו זאגסט אז דער אור אליין איז אין סוף, קומט צו גיין און דו זאגסט אז למטה עד אין תכלית איז דאך א ירידה, וואס איז דא די הפלאה? איז אויף דעם איז די רבי מסביר כמה פרטים, איז אין דעם מאמר איז דא איז דא איז פאראן דריי שלבים, און געמאכט א סיכום, איז אין דעם מאמר פאראן דריי שלבים וואס ווי אזוי ער איז מסביר די הפלאה אין דעם אור אין סוף למטה מטה עד אין תכלית, וואס זענען די דריי שלבים? די ערשטע שלב איז וואס ס'רעדט זיך אין פרק י ג, וואס דער רבי אין דעם מאמר אין דעם סעיף א', גלייך אין דעם ערשטן סעיף, סוף פון דעם ערשטן סעיף מאכט ער דעם קיצור פון סעיף י ג, און דאס איז דער סעיף פון פאראיאר, פון לעצטע יאר, וואס דארטן איז מבואר אז וואס איז דער פשט למטה מטה עד אין תכלית, אז דאס גייט אראפ אין סדר השתלשלות אין די נידעריגסטע מדריגות. בשעת מען זאגט למטה איז מיינט מען, יא ווי ער איז מסביר די פרטים, אז מען ברענגט ארויס דעם מטה אין דעם נידעריגסטן אופן פון מטה, דאס הייסט לכאורה עניינים וואס זענען אינגאנצן באין ערוך צו דעם ענין האור. אור איז דאך גילוי. גילוי מיינט אז דו קוקסט אויפן גילוי זעסטו דעם מאור. גילוי דער פשט איז דו זעסט דעם אייבערשטן, בשעת דו זאגסט אור אין סוף, איז דאך דער פשט אור אין סוף, וויפיל מען פארשטייט נישט פונקט וואס דאס מיינט, אבער דער הבנה, דער דערהער, אור אין סוף אין די טייטש איז אז דער אייבישטער איז בגילוי, ס'הערט זיך אלקות, ס'הערט זיך אז ס'איז נישטא קיין שום זאך חוץ פון אים, ס'הערט זיך דער אין עוד מלבדו, דאס איז דער פשט אור אין סוף. יא, בשעת דו זאגסט אבער מטה מטה דער טייטש איז אז ס'איז פאראן עניינים זענען אינגאנצן באין ערוך, אז פון דעם אור אין סוף קומען ארויס עניינים אזעלכע, דאס הייסט דער אין סוף קומט אראפ אין אזעלכע ערטער וואס זיי זענען אינגאנצן שלא בערך. וואס זענען די ערטער וואס זענען שלא בערך? איז אין דעם איז דא א גאנצע השתלשלות ווי דער רבי ברענגט אראפ דער ענין פון בי"ע נבראים, די ברואים זענען באין ערוך צו אור אין סוף ווי ער האט גערעדט אין די מאמר פון פאר א יאר אצילות איז נישט קיין פלא דאס וואס אור אין סוף קומט אראפ אין אצילות איז נישט קיין פלא ווייל אצילות איז עולם האחדות אפילו די כלים דאצילות זענען מיוחד אבער בי"ע איז א עולם פון א נפרד און אז אור אין סוף קומט אראפ אין בי"ע איז דאס א פלא דאס איז בכלל די בי"ע, שפעטער גייט ער נידעריגער, אין בי"ע גופא עשיה גשמית, נאך נידעריגער, מציאות פון קליפות וסטרא אחרא, און נאך נידעריגער, דער אדם העובר עבירה וואס ער איז נאך ערגער פון קליפה וסטרא אחרא, ביז מען קומט אן צו דעם ענין פון א מענטש וואס נעמט תורה און ער נוצט תורה כדי צו גיין אנטקעגן תורה, וואס דאס איז די נידעריגסטער ענין אפילו נידעריגער פון אדם העובר עבירה, וואס דאס איז דער מכניס ראשו של מלך, ווי ער ברענגט אראפ אין תניא. איז דאס האט זיך גערעדט אינעם פריערדיגען פרק, דאס איז איין שלב אין דעם ענין פון למטה מטה עד אין תכלית, אז מען ברענגט אראפ אז עס איז פאראן עניינים וואס נעמט זיך פון אור אין סוף אזעלכע עניינים וואס זענען אינגאנצען שלא בערך, קומט אראפ אין אזעלכע עולמות, אין אזעלכע זאכן וואס די זאכן זענען אינגאנצען שלא בערך. דאס איז נאכנישט דער חידוש פון דעם סעיף, דאס האט זיך גערעדט שוין אין פריערדיגע סעיף. וואס איז דער חידוש אין דעם סעיף? דא קומט צו די צווייטע נקודה, וואס דאס איז דער עיקר וואס דער מאמר גייט דא מסביר זיין איצטער, אז דער חידוש אין מאמר הזהר איז, אור אין סוף הוא למטה מטה עד אין תכלית. נישט נאר אז ער קומט אראפ אין די נידעריגע מדריגות, נאר ער איז דארטן אין זייער מציאות. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער וואס איז די חידוש איצטער וואס ער גייט איצטער מסביר זיין אז דער אור אין סוף איז זיך מתלבש ער איז בגילוי ער קומט ארויס ער טראגט זיך אראפ אין די מדריגה פון יעדן ענין אין די מטה מטה וואס מיינט דאס וואס איז דא די הפלאה לאמיר פריער מסביר זיין די נקודה כללית וואס איז דא די הפלאה אין דעם ענין ס'דא וואס עס רעדט זיך אין אנדערע מאמרים ס'איז דא וואס מ'זאגט אין אנדערע מאמרים, ס'איז דא דא מסתמא אינגעלייט וואס האבן געלערנט אור אין סוף, די סוגיא פון אור אין סוף למטה עד אין תכלית איז דא אין כמה מקומות אין חסידות. דאס איז א סוגיא ידועה וואס רעדט זיך אין כמה מקומות, די וואס האבן געלערנט סמך ו', איז דא אין סמך ו' א גאנצע אריכות וועגן דעם, די וואס האבן געלערנט דעם רבינ'ס מאמרים ווייסן דעם פתח אליהו, דארטן רעדט זיך וועגן דעם ענין, ס'איז דא דער ונחא, ס'איז א סוגיא יסודית מפורסמת וואס ס'רעדט זיך אין יעדער ארט רעדט זיך אויס באופן אחר. ס'איז נישט די זעלבע אופן און און דערפאר איז אסאך האבן זיך ווי מ'זאגט פארדרייט די קאפ ווייל מען וויל עס ווי מ'זאגט משווה זיין צו וואס מען האט געלערנט אין אנדערע ערטער אין חסידות. מ'דארף זיך ווי מען זאגט קאנצענטרעיטן אין דעם מאמר, מען דארף זיך מתרכז זיין אין דעם מאמר ווייל אז נישט קען מען מתבלבל ווערן. וואס שטייט דא אין דעם מאמר? דא אין דעם מאמר די פשט אור אין סוף למטה עד אין תכלית, נישט די פשט אז דער אור אין סוף ווי ער איז בלי גבול שטייט ער למטה מטה, נישט דאס איז די ווארט דא, דאס הייסט נישט די ווארט די התפשטות הבלי גבול שבו, דא איז די ווארט פונקט פארקערט אז דער אור אין סוף איז זיך מתלבש ער קומט אראפ אין די פרטים פון דעם מטה ומטה, דאס איז א פלא מופלא ביותר, זאגסט דאך אז ער איז אין סוף, אין סוף מיינט אז ער איז בלי גבול, בלי גבול איז דער טייטש אז ער איז אז ער איז העכער, נישטא קיין הגבלות, נישטא קיין גדרים, דאס איז דער ווארט פון בלי גבול, איז מילא אז דו זאגסט אז וואס אז לגבי אים, אים מצד זיין בלי גבול, אז ער, לית אתר פנוי מיניה, אדער אין עוד מלבדו, איז דער טייטש איז אז לגבי דעם מאור אין סוף, איז ביי אים צמצום שלא כפשוטו, ער געפינט זיך בכל מקום ווייל ער איז בלי גבול, איז ממילא לגבי אים לכתחילה נישטא די גאנצע מעמד און מצב, נישט דאס איז די ווארט פון די מאמר, דא איז די ווארט פון די מאמר פונקט פארקערט, דא איז די ווארט פון די מאמר אז ער איז זיך מתלבש אין די פרטי המדרגות, דער אור אין סוף ווערט נתגלה, און דער טייטש נתגלה, מ'דארף אפטייטשן ריכטיג דער ווארט נתגלה, דער טייטש נתגלה, דער טייטש איז דא אז ער ברענגט זיך ארויס, ער געפינט זיך בגילוי, בפנימיות. בשעת מ'זאגט אין חסידות דעם ווארט גילוי, דארף מען אלעמאל געדענקען, ס'איז דא צוויי טייטשן אינעם ווארט גילוי. אמאל אין חסידות גילוי מיינט אז דער אור איז בגילוי, דאס הייסט דער בלי גבול, ער איז בגילוי, אזוי ווי מען זאגט אין די מאמרים וואס רעדן וועגן נס וטבע, יא, נס, דער אייבערשטער ווערט נתגלה דער בלי גבול שבו, און אז דער בלי גבול ווערט נתגלה, איז ממילא אלץ ווערט בטל במציאות, איז ממילא איז טוט ער וואס ער וויל, דאס איז איין ווארט, נישט דאס איז דער ווארט דא אינעם מאמר. דא איז דער ווארט גילוי איז נישט די התגלות פון דעם אין סוף שבו, נאר פארקערט, דער גילוי אין די גדרים פונעם תחתון. ער קומט אראפ בגילוי בכל מקום ומקום לפי לפי ענינם, אט דאס איז דער און דאס איז א הפלאה אין אור אין סוף. פארוואס איז דאס א הפלאה? ווי מיר האבן געזאגט, אן דעם ווארט ווי וואלט מען געטייטשט אור אין סוף? בלי גבול, ער איז בלי גבול, ער איז שולל גבול, דאס איז אמיתית ענין האין סוף, ער איז בלי גבול לגמרי, וואס מצד דעם איז נישטא קיין שום ענין פון מדידות והגבלות, ער שטייט בהתפשטות, לגבי אים איז די גאנצע עולמות אינגאנצן נישט תופס מקום, לא היה מקום לעמידת העולמות, אזוי ווי עס איז געווען אין אין סוף פארן צמצום, און לגבי אים איז איצטערט אזוי דער אמת. קומט צו גיין דא דער מאמר אזוי א לפי דעם ביאור אין באתי לגני ניין אז ס'איז דא א הפלאה אין דעם אור אין סוף אז ער קומט אראפ נא אין די עולמות אין פרטי עולמות און דארטן קומט ער ארויס בגילוי אין יעדער עולם ועולם דאס איז די צווייטע הפלאה און אויף דעם גייט דער גייט דער מאמר סעיף ב' ג' ד' ה' יא גייט איז ער מסביר די פרטים איך וועל באלד קומען צוריק צו אריינגיין אין די פרטים איך וויל גיין צו די דריטע נקודה. דערנאך איז דא די דריטע נקודה אין הפלאה פון אין סוף למטה עד אין תכלית, וואס דאס איז די לעצטע סעיפים אין דעם מאמר, אז הגם אז ער קומט אראפ אין די פרטים, הגם אז ער געפינט זיך אין די אלע פרטים פון דעם מטה מטה, ובכל, אין יעדער פרט שבהם, איז זיך מתלבש בעניינם, אף על פי כן, בלייבט ער בפשיטותו. דאס איז א נייע הפלאה. מיר וואלטן געקענט מיינען אז דאס וואס ער קומט אראפ למטה מטה איז דאס א ירידה, טאקע אור אין סוף, ער קומט אראפ למטה מטה, אבער אראפקומענדיג דא למטה איז דאס א אופן אז דאס איז א ענין פון הארה און הארה דהארה, הארה דהארה, איז במילא איז דאס א ירידה, ס'איז שוין נישט אין דעם זעלבן תוקף ווי ער איז אין דעם אור אין סוף. על דרך ווי ס'רעדט זיך אסאך מאל אין חסידות, דער ענין פון אור הממלא כל עלמין. ס'איז פארהאן די אור הסובב כל עלמין, וואס לגבי סובב כל עלמין איז נישטא קיין שום מציאות, כולא קמיה כלא חשיב, ס'איז דא אבער די אור הממלא כל עלמין וואס דאס איז די אור וואס איז זיך מתלבש בכל מקום ובכל עולם ועולם לפי ענינם, אבער אור הממלא איז א אור מצומצם. אור הממלא איז אור פנימי דאס איז אור מצומצם קומט צו גיין דער מאמר און זאגט דא אז מצד אור אין סוף מצד די הפלאה און שלימות פון אור אין סוף האט ער אין זיך די שלימות וואס ער קומט אראפ באופן פנימי אין סדר השתלשלות און צוזאמען דערמיט בלייבט ער, דער אור גופא וואס קומט ארויף באופן פנימי, בלייבט ער בפשיטותו, ער איז בעצם א המשך פון דעם בלי גבול, ער איז קיינמאל נישט אוועק געגאנגען, ער שטייט בכל התוקף פון דעם בלי גבול, אויך זייענדיג אין דעם מטה מטה. שאלה ווי דאס, ווי מען דאס מסביר, אט דאס וועט מען זען שפעטער. איז דאס איז, ווען מען וויל ארויסברענגען אין דעם כללות'דיגן קו, דאס זענען די דריי עניינים אין דעם מאמר. דער ערשטער ענין איז דאס א הקדמה, דאס איז דער, דאס האט מען געלערנט פאראיאר, דאס איז שוין סעיף י ג, אבער די די עיקר אריכות אין די מאמר איז אינעם צווייטן און דעם דריטן ענין. אקעי, איצטער לאמיר אריינגיין איצטער אין די פרטי העניינים ווי ער מסביר אין די מיימער. איז איצטער גייט מען רעדן וועגן סעיף ב' ג' ד' ה'. לאמיר מאכן א שטיקל סיכום צו קענען פארשטיין וואס דער רבי איז דא מחדש. איז דער פריערדיגער רבי זאגט אין סעיף י ד ובכל זה ואתה מחיה את כולם. אזוי פאנגט זיך אן סעיף י ד. ובכל זה ואתה מחיה את כולם. וואס וויל ער זאגן מיט אט דעם פסוק? אז ואתה מחיה את כולם, אז ס'איז פאראן דער אור אלוקי וואס ער איז מהווה ומחיה אלע נבראים. איז דער רבי מדייק. וואס וואס איז דא אין דעם פסוק יעצט ס'איז מוראדיג דו זעסט ווי יעדער ווארט איז מדויק פארוואס דער פריערדיגער רבי אנגעפאנגען מיט דעם פסוק ס'איז מדויק דוקא דעם פסוק ווייל אין דעם פסוק ברענגט זיך ארויס דוקא די נקודה פון התלבשות אויב ער וואלט געברענגט אן אנדער פסוק ווי דער רבי זאגט אין די הערה אין די מאמרים ווי דארט די הערה יא די הערה יוד אויב ער וואלט געברענגט, איר קענט א קוק טאן, די הערה י, יא, אויב ער וואלט געברענגט די פסוק אין עוד מלבדו, וואלט געווען אן אנדער ווארט אינגאנצן. אין עוד מלבדו איז דער פשט אז לגבי אין סוף איז נישטא קיין שום מציאות. איז דעמאלט וואס איז דער פשט למטה עד אין תכלית? האט עס נישט צו טון מיטן מטה. איז דעמאלט דער פשט איז אז ער, מיר האבן געזאגט, מצד עצמות, איז לכתחילה נישטא קיין שום מציאות, אמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים. איז ממילא לכתחילה, וואס זאגסטו מעלה, מטה? אויב דו רעדסט אין דעם ווארט, אויב דו ווילסט ארויסברענגען דעם בליק, ס'איז דא צוויי ענינים, כאפ דא די נקודה. אויב מען רעדט וועגן עצמות, איז בכלל דארף מען נישט רעדן מעלה ומטה, ווייל עצמות איז אלעס. עצמות איז לית אתר פנוי מיניה, עצמות איז אין עוד מלבדו בעצם, אמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים, איז בכלל נישט דא קיין יחס פון א מעלה מיט א מטה, ס'איז איין, ס'איז אלץ ער, און דאס איז זיכער נישט, קען מען נישט זאגן. אפילו אז דו רעדסט וועגן אור, נישט וועגן עצמות, וועגן אור, אבער דו ווילסט ארויסברענגען בלי גבול פון דעם אור, איז ווייטער נישט שייך זאגן מטה. ווייל אויב דער ווארט איז אז דער אור האט נישט קיינע הגבלות אזוי ווי מען רעדט פארן צמצום היה אור אין סוף ממלא כל המציאות לא היה מקום לעמידת עולמות איז ווייטער נישטא קיין מטה איז דאס בלי גבול וואס מיינט מטה וואס רעדסטו וועגן מטה נישטא קיין מטה דא אבער וויל מען דאס זאגן אן אנדער ווארט ס'איז יע פאראן א מטה און ער שטייט אין דעם מטה דערפאר ברענגט ער דעם פסוק ואתה מחיה את כולם וואס זעט מען אין דעם פסוק ואתה מחיה את כולם איז אויף דעם איז דער רבי מסביר אין די מאמר כמה פרטים, ערשטנס דער ווארט ואתה איז א ווארט וואס דאס ברענגט ארויס א ענין של גילוי, ואתה איז לשון נוכח, כמובן ס'איז דא גאנצע פלפולים, מ'האט שוין געטון אין דעם, מ'האט שוין געשריבן וועגן דעם, ס'גייט דא א גאנצער באלאגאן, ווייל ווייל חסידים זיינען רגיל צו הערן אלעמאל אז אתה גייט אויף עצמות, און דא פלוצלונג דער רבי מאכט מיט אזא פשיטות אז אתה איז גילוי, פיין, מען קען מאכן פון דעם פלפולים פון היינט, פון היינט ביז מארגן, אבער אזוי דער רבי זאגט א פשיטות און ס'איז פארשטאנדיג אויכעט, אתה איז לשון נוכח, יא, בשעת דו זאגסט נוכח איז דער טייטש אז דו רעדסט ווי ער שטייט בגילוי, אין הכי נמי ס'איז דא תורת אדמור הזקן אז אתה גייט אויף עצמות, אתה דו עצמות ומהות, ס'איז א חידוש פון אלטן רבי'ן טאקע און דער רבי זאגט אין הכי נמי ניט שייך אנדערש אפילו כמובן וגם פשוט דאס וואס זאגט אין דעם מאמר אליו ולא למדותיו יא עס איז זיכער אז אתה גייט אויף עצמות אבער דער נוסח פון אתה וואס מען געפינט אז מ'רעדט וועגן דעם אייבערשטן איז אמאל שטייט א נוסח אתה און אמאל שטייט א נוסח הוא ברוך הוא ברוך שמו, אמאל שטייט אתה, איז ווי ס'איז מבואר אין חסידות, אז הוא איז דאס דער ענין פון העלם העצמי, בשעת מ'רעדט דעם אייבערשטן אין אן אופן פון העלם העצמי זאגט מען הוא, און בשעת מ'רעדט פון דעם אייבערשטן ווי ער שטייט בגילוי זאגט מען אתה. איז במילא דער ענין פון אתה איז דאס א ענין של גילוי, וואס דאס איז אור. נישט נאר דאס, דא קומט צו דעם אלטן רעבנ'ס ווארט וואס ער ברענגט פון תניא, ואתה מחיה את כולם איז דער אלטער רבי מבאר אין תניא אז דאס גייט אויף דעם ענין האותיות. א' ת' ה', א' ביז ת' דאס איז די אותיות, ה' די ה' מוצאות הפה, און דער אלטער רבי איז מבאר אז ואתה מחיה את כולם איז דער פשט דער חיות אלוקי וואס איז זיך מתלבש אין יעדער נברא. איז ממילא וואס וויל דער רבי זאגן דא? וואס איז דא דער המשך הענינים? קומט אויס אז דאס איז דער ווארט פון אור אין סוף. מען וויל ארויסברענגען אז מען רעדט דא וועגן אור אין סוף. אין הכי נמי התהוות יש מאין דארף אנקומען צו עצמות סוף כל סוף. אבער דא וויל מען ארויסברענגען נישט דעם ווארט ווי דאס איז מצד עצמות. דא וויל מען ארויסברענגען ווי עצמות האט זיך אריינגעשטעלט אין א תנועה פון גילוי. אור. ווייל דא איז אור אין סוף, יא, אין אונזער מאמר גייט מען ארויסברענגען ווי זענען עולמות מצד אור אין סוף. אויב דו ווילסט וויסן ווי איז עולמות מצד עצמות, דארפסטו לערנען אנדערע מאמרים. דאס לערנען אין באתי לגני תשי"א, דארטן רעדט זיך ווי איז דאס מצד עצמות. דארטן דער רבי ברענגט דעם תניא, דארטן ברענגט ער דעם מיטעלער רבי, דארטן ברענגט ער אגרת, יא, ווי איז התהוות יש מאין מכח העצמות, נישט דאס איז אונזער מאמר. דא וויל מען ארויסברענגען אור אין סוף, דאס איז אונזער מאמר. מצד אור אין סוף איז דער ענין פון עולמות אז ס'איז פאראן השתלשלות, און ס'איז פאראן פרטי הנבראים, און ס'איז פאראן אותיות, און יעדער נברא האט זיך זיין צירוף אותיות, און ס'איז פאראן דער חיות אלוקי וואס ער איז זיך מתלבש אין יעדער נברא לפי עניינו. און אויף דעם זאגט מען ואתה מחיה את כולם. וואס איז די פשט ואתה מחיה את כולם? אז דער אור אין סוף, ער קומט אראפ אינעם מטה מטה אין די פרטי הנבראים. דאס הייסט, דעמאלט, אה, דאס איז די הפלאה, איצטערט כאפט מען דעם עמק הענין. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אז דאס וואס איז פאראן א חיות פרטי אין יעדע נברא, איז דאס נישט א באזונדערער ענין. ס'איז נישט אוועק פון אור אין סוף. דאס איז א המשך פון אור אין סוף. ווייל אויב דו וועסט זאגן אז דאס וואס יעדע נברא האט א ציור פרטי, א חיות פרטי, דאס נעמט זיך פון עפעס אן אנדער מדריגה, פון אן אנדער ענין, איז דעמאלט איז דאס נישט אור אין סוף למטה מטה. קענסט זיך מצד אור אין סוף איז נישטא קיין מטה מטה, מצד אור אין סוף איז נישטא קיין פרטים, נישטא קיין ציור. ער מצידו איז ער שולל אלע עניינים, איז אויב אזוי אור אין סוף נישט דא למטה מטה. דער ווארט, דער חידוש, דער הפלאה אויף דאס וואס דער זוהר וויל אונז מגלה זיין, אז אור אין סוף שטייט אין יעדע, נישטא קיין שום ענין, דאס איז דער פשט, אור אין סוף למטה מטה, אז ס'איז נישט פאראן קיין שום ענין אין דעם נברא וואס דאס איז נישט קיין ביטוי פון אור אין סוף, אלץ איז א אויסדריק פון דעם בלי גבול פון אור אין סוף, איז דער מטה בעניינו אין זיין ציור אין זיינע תכונות איז א אויסדריק פון אור אין סוף. דאס איז דער ענין פון חיות. קומט דער רבי דא און זאגט נאך א גרעסערע חידוש, מען מיינט ער האט שוין מגלה געווען אמעריקע, אז דער חיות פרטי פון יעדע נברא איז בעצם דאס איז א ענין פון אור אין סוף. זאגט דער רבי, נישט נאר חיות, דער פריערדיגער רבי איז מדייק אין די מאמר, מהווה ומחיה. ווער רעדט דא וועגן התהוות? ווי קומט דא אריין דער ווארט פון התהוות? מ'רעדט דאך וועגן אור, גילוי. דער ענין פון גילוי איז פארבונדן מיט חיות. וואס איז דער חילוק צווישן חיות און התהוות? חיות איז דער רוחניות פון דעם נברא. חיות האט צו טון די תכונות, די מעלות, די שלימות, חיות איז דער ענין וואס לייכט, דאס איז די חלק הרוחני פון דעם נברא, און בפרט ווי דער רבי ברענגט דא פון תורה שלום, אז בשעת דו קוקסט זיך צו אין די חיות פון יעדע נברא, זעסטו השגחה פרטית, ס'הייסט דו זעסט גילוי אלוקות. א מענטש גיט זיך א קוק, קוקט זיך אריין, ווי אזוי יעדער נברא לעבט, מיט זיינע פרטי האופנים, די תכונות און די גדרים און די עניינים, זעסטו אז ס'איז פשוט פאראן דארט די, דער אייבישטער שטייט, ער ברענגט דא די דוגמאות פון די גשמים און די עניינים, ס'איז א ענין עיקרי אין חסידות, אז אין די פרטי בשעת דו זיך מתבונן אין די פרטי אופני החיות פון יעדער נברא, זעסטו גילוי אלוקות. דער ענין הגילוי נעמט זיך פון אור אין סוף. דאס איז דער אור אין סוף. די תנועת הגילוי וואס איז פאראן אין וועלט, נעמט זיך פון איין ארט, ס'איז דא איין ליניע פון גילוי. ס'איז נישט אז ס'איז פאראן ריבוי גילויים. ווי אור אין סוף קוקט אויף דעם, ס'איז דא איין און איינציגע זאך, ס'איז דא די גילוי פון אלוקות. ס'איז דא ווי עצמות שטייט העכער פון גילוי, און ס'איז דא ווי עצמות האט געוואלט אראפקומען בגילוי. אט דאס איז דער טייטש אור אין סוף. אור אין סוף איז דער טייטש ווי עצמות האט געוואלט אראפקומען בגילוי. און דער ענין הגילוי ברענגט זיך ארויס בכל מקום ומקום לפי ענינו. וואס איז אבער דער מהות גילוי? דאס איז בנוגע דער חיות. קומט צו גיין דער פריערדיגער רבי און זאגט, נישט נאר חיות, התהוות אייכעט. אייכעט התהוות האט אין זיך א ענין של גילוי. פארוואס? איז דער רבי מסביר. בשעת דו ביסט זיך מתבונן אינעם כח המהווה, דאס הייסט דו קוקסט אויפן יש, נישט אויף זיין חיות, לכאורה דער יש איז דאך א העלם והסתר, יש איז דאך א יש, אזא מציאות, דער דבר הוויה שטייט נישט אין דעם יש, בגילוי, פארקערט, אין תניא איז ער מסביר, דאס דארף מען לערנען תניא, אויב דו קוקסט אויף א יש זעסטו מער נישט ווי נברא, אבער ס'איז דא הוכחות פון דעם יש אז ער איז מתהווה. דאס וואס חסידות איז מסביר אז יש מאין די אלע ענינים איז די הוכחות אויף יש מאין איז דאך פון דעם יש גופא ווי דער רבי ברענגט דארט די הוכחה פון אין דבר עושה את עצמו די הוכחה פון אין דבר עושה את עצמו איז דער טייטש איז אז בשעת דו קוקסט אויף א דבר דו זעסט א זאך איז די זאך אליין זאגט דיר ווי בין איך געווארן איך קען דאך נישט קומען פון זיך אליין איך בין דאך נישט געווען כדי איך זאל זיך מאכן, מוז זיין עפעס אנדערש וואס איז העכער פאר מיר וואס האט מיר געמאכט, איז דער דבר אליין איז מכריח עס דארף זיין עפעס וואס ברענגט אים, איז מילא קומט אויס וויבאלד אז די הוכחה שטייט אין דער זאך, דאס איז א כלל אין חסידות, ס'איז א כלל אין שכל, אז אויב דו זאגסט א הוכחה איז דער טייטש אז די הוכחה געפינט זיך אין דעם ארט, בשעת איך נעם א הוכחה פון א זאך, איז דער טייטש איז אז וואו געפינט זיך די הוכחה? די הוכחה שטייט זיך נישט אין א העכערע עולם. דער שכל פון דער זאך איז אין דער זאך גופא. בשעת איך קוק אויפן טיש, זע איך פון דעם טיש גופא אז ס'איז דא א אומן וואס האט געמאכט דעם טיש. איך, נישט דער פשט עפעס א אמונה זאך, איך דארף עס זוכן ערגעץ אנדערש. אין דעם טיש גופא שטייט אז דאס איז א זאך, אין דעם אז אז דאס קומט נישט מיט זיך אליין, איינער האט דאס אויפגעמאכט. איז על דרך זה אין דעם התהוות יש מאין שטייט דאס אין דעם יש גופא, הייסט דאס אז דאס קאן, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, אז אויכעט אין התהוות איז פאראן א ענין של גילוי, וואס איז דער ווארט גילוי? אז דער ענין, קוקסט אויף דער זאך איז דאס דיר מגלה, אויכעט התהוות איז דער התהוות דיר מגלה דעם כח אלוקי וואס איז אים מהווה, און דאס איז א חידוש נפלא. מילא חיות איז גילוי, אבער התהוות איז מגלה איז דאך א חידוש. איז זאגט דער רבי אין מאמר, דאס איז דער ווארט פון אל תקרא מחיה אלא מהווה. אז דורך דעם וואס איז פאראן דער ענין פון חיות, איז דורך דעם קומט מען צו, אויכעט צו דעם ענין פון התהוות. דאס הייסט וויבאלד אז דער אייבישטער

אור אין סוף ענינו איז גילוי. איצט דער אור אין סוף, ווי קוקט אור אין סוף? מצד אור אין סוף? אור אין סוף איז דאך אויכעט מהווה. אור אין סוף געפינט זיך סיי אין די התהוות ואתה מחיה את כולם אל תקרא מחיה אלא מהווה. אתה איז אור אין סוף. יא. דער אור אין סוף ער איז נישט נאר מחיה ער איז אויכעט מהווה. לגבי אור אין סוף איז די התהוות אויכעט א פרט אין גילוי. דאס הייסט ווי אור אין סוף קוקט אויף די גאנצע מציאות העולמות. ווי זעט אור אין סוף עולמות, ווי ער קוקט אויף עולמות, איז נישט נאר דער מחיה איז ענינו גילוי, מהווה איז אויכעט גילוי. נאר ווי אזוי קום מיר צו דער גברא, דער מענטש, מיר זענען, ווי קומען מיר צו צו דעם עניין, דורך חיות. ווי אזוי קומען מיר צו צו דערהערן אז דער עניין ההתהוות איז אויכעט מגלה אלוקות. דאס אונזער אונזער אופן ווי אזוי מיר דערגרייכן זיי איז דורך דעם ענין פון חיות. אויב ס'וואלט, אין אנדערע ווערטער, אויב ס'וואלט נישט געווען דער ענין פון חיות, אויב ס'וואלט נישט געווען דער גאנצער מושג פון גילוי אין נבראים, אילו יצוייר, דער גאנצער מציאות פון נברא וואלט געווען מער נישט ישות. נישט דא קיין שום תנועה פון גילוי, נישט דא קיין שום תנועה פון אור, נישט דא קיין שום תנועה פון, אנטשולדיגט, חיות, דו זעסט מער נישט ווי א יש. ווי אזוי דאס איז מצד עצמות, יא, מצד עצמות זאגט מען דאך אזוי, כח מציאותו מעצמותו, אז אילו יצוייר התהוות וואלט געווען פון עצמות אן אור, עצמות איז ער איז מציאותו מעצמותו, הוא לבדו בכוחו ויכולתו להוות יש מאין, אילו יצוייר התהוות וואלט נישט דורכגעגאנגען אור אין סוף, ס'וואלט נתהווה געווארן גלייך א יש הנברא, א מציאות יש וואס מציאותו מעצמותו, וואס וואלט מען דערהערט, וואס וואלטסטו געקוקט אויפן יש?

יעדער ענין מוז האבן א מקור, ממילא אז איך זע א דבר זאג איך אין דבר עושה את עצמו. פון וואנט ווייס איך אז יעדע זאך האט א מקור? דאס ווייס איך פון אור. ווי דער רבי זאגט אין באתי לגני תשי"ד, אז מען זעט אור, אור איז מגלה אז ס'איז דא א מקור. אבער אז ס'איז נישט דא קיין אור, אילו יצוייר ס'וואלט נישט געווען דער גאנצער ענין הגילוי, ס'וואלט נישט געווען דער גאנצער ענין פון חיות, ס'וואלט געווען מער נישט ווי יש, איז דאך נישט דא קיין שום הסברה, ווער זאגט דיר אז ס'איז דא אזא מין כלל בכלל? דער כלל אז ס'דארף זיין א מקור נעמט זיך פון גילוי, נעמט זיך פון אז ס'איז דא דער ענין פון חיות, חיות זאגט דיר אז קוקסט אויף די פרטי ההנהגה פון די נברא, זאגסטו ס'מוז זיין איינער וואס ער מאכט אז זאל זיין די רעגן מיט די וואסער מיט די קאלט און די היץ מיט די זאכן מיט די פרטי ההנהגה, מוז זיין השגחה פרטית אין יעדער פרט, דערהערסטו אז ס'איז דא א מקור יש בעל הבית לבירה זו, אהה אויב אזוי איז דער יש אליין אויכט מוז דאך האבן א מקור. איז נאך דערויף וואס קומט ארויס דאס וואס דער רבי פירט אויס דא אין דעם סעיף אז די התהוות און די חיות עס שטייט אינעם זעלבן ווארט אל תקרי מחיה אלא מהוה דאס הייסט ווי אור אין סוף קוקט אויף התהוות איז התהוות אויכעט א פרט אין גילוי התהוות איז אויכעט מגלה אור אין סוף איז ממילא וואס קומט אויס קומט אויס די הפלאה אור אין סוף למטה מטה עד אין תכלית אז נישט נאר אין דעם חיות פון דעם נברא, אויך אין דעם יש פון דעם נברא, איז אור אין סוף דארטן. דאס איז די גרעסטע הפלאה אין דעם ענין פון אור אין סוף למטה מטה. נישט נאר דער אלוקות שבהנברא, דער חיות שבהנברא, אויך די ישות שבהנברא, דער פרט אין נברא וואס ער איז מתהווה יש מאין, אויך דאס איז עניינו צו מגלה זיין אור אין סוף. איז ממילא מטה מטה, אפילו דער חלק היש פון דעם נברא, איז כל מציאותו, איז מגלה זיין דעם אור אין סוף. דאס איז די נקודה פון סעיף ג'. גייט דער רבי ווייטער און זאגט, נישט נאר נבראים, יא, דער עולם האלט נאך קאפ, יא, ס'איז בסדר, קען ממשיך זיין. נישט נאר נבראים, דאס איז, דאס איז אלץ גערעדט וועגן נבראים. זאגט דער רבי נאכמער, אפילו קליפה וסטרא אחרא.

ווי מיר זאגן דא איז פאראן א גאנצע צייט צוויי נקודות, די נקודה איז אז ער שטייט אין זיין ענין, ווייל אז נישט איז דאס נישט מטה, אויב ער איז שולל זיין ענין איז ער נישט מטה, דאס הייסט ער גיבט א ארט צו זיין ענין, צו זיין תוכן, ער קומט אראפ אין דעם תוכן פון דעם חיות, אין דעם תוכן פון די התהוות, און איצט אויכעט אין דעם תוכן פון דעם מציאות פון די קינים פון די סטרא אחרא, ער קומט אראפ בעניינם, און ער פארבלייבט אור אין סוף. ווייל אויב ער פארבלייבט נישט אור אין סוף איז ער ווייטער נישט איז דאס נישט דער ווארט אור אין סוף למטה מטה עד אין תכלית, ער בלייבט אור אין סוף בכל התוקף און ער קומט ארויף אין די תכונות אין די גדרים פון די ענינים וואס ס'איז א דבר והיפוכו, אבער דאס איז דער גאנצער חידוש דא פון אור אין סוף למטה עד אין תכלית. זאגט דער רבי אין סטרא אחרא איז אויך פאראן אט דער ענין. וואס איז דער ענין? דער ענין איז, קרני ראמים ביצי כינים. ברענגט ער פון א גאנצע אריכות הביאור, אז קרני ראמים איז על פי חסידות, און ברענגט ער דאס דער ענין פון כתר. ביצי כינים על פי חסידות איז מבאר דאס דער ענין פון קליפה וסטרא אחרא. כינים בגימטריא ק"כ, וואס איז די ק"כ צירופים בשם אלוקים, וואס פון דעם ווערט די גאנצע מציאות פון קליפה וסטרא אחרא, אין די נידעריגסטן אופן פון קליפה וסטרא אחרא. יא, זאגט מען אז וואס? זן ומפרנס. זן ומפרנס איז דאך ווייטער התלבשות פנימית. ער איז זן ומפרנס, ער לייגט זיך אריין, ווער? דער אור אין סוף. דער אור אין סוף, דער בלי גבול פון אלוקות, שטעקט, וואו שטעקט ער? פונקט אזוי ווי אין קרני ראמים, אין כתר דערצו כתר שבכתר, שטייט דארטן דער אור אין סוף, די זעלבע זאך זאלסטו וויסן זיין אז אויכעט אין די ביצי כינים שטייט דער אור אין סוף, ובכל התוקף. אין וואס קומט עס ארויס דאס וואס ער ברענגט פון דעם מעזריטשער מגיד נגד שמא אבד שמיה אז דער מעזריטשער מגיד איז מסביר אז כדי זאל נמשך ווערן אלוקות אין וועלט האט געדארף זיין אבד שמיה הלך הקדוש ברוך הוא חמש מאות שנה לקנות לו שם וואס איז דער ווארט פון מעזריטשער מגיד דער ווארט פון מעזריטשער מגיד איז אויכעט א דבר והיפוכו פון איין זייט זאגט ער אז כדי זאל קענען זיין אלוקות אין עולמות

לקנות איז א ענין פון גילוי. ברוך קונך, ס'רעדט זיך אין חסידות דער ענין פון קנין, קנין איז גילוי העלם. דאס הייסט אז אין דעם כינים, אין דעם העלם והסתר פון נגד שמא אבד שמיה, אין דעם ענין, מטרתו עניינו, איז דא אז דורך דעם זאל נתגלה ווערן די בלי גבול פון אור אין סוף, הלך הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער דער אין סוף געפינט זיך, דער בלי גבול געפינט זיך אין אטא דעם ענין. וואו זעט מען דאס אין מכת כינים, ווי ער ברענגט אין די הערה אז פון די כינים איז נתגלה געווארן דער אצבע אלוקים, אז מיניה וביה, אז מען האט גענומען א ענין וואס דאס איז די תכלית השפלות, און דארטן און דורך זיי האט מען ארויסגעברענגט אז פרעה זאל קומען צו גיין און זאגן אצבע אלוקים הוא, דאס הייסט אז די גאנצע מציאות הכינים איז כדי צו ארויסברענגען די בלי גבול פון אלוקות, ווי דאס איז נתגלה געווארן אין די מציאות פון פרעה אין די כינים. מכת כינים. גייט דער רבי ווייטער אין מאמר און זאגט אז על דרך זה איז אויכעט דער ענין פון פון נאך מער דער ענין פון שאול. דא קומט א מורא'דיגע ווארט פון מיטעלע רבי'ן. אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך. וואס איז דא די חידוש? איז דער פסוק אליין זאגט אם אסק שמים שם אתה דאס הייסט שמים דאס איז אין עליונים אין העכערע עולמות דארטן שטייט אור אין סוף דארטן שטייט דער בלי גבול פון אלוקות ואציעה שאול שאול דאס איז דער ארט פון דעם גיהנום עוברי עבירה הנך וואס דער ווארט ס'איז נישט א אנדערע מדרגה ווייטער דער חידוש אין דעם מאמר גייט די גאנצע צייט צום זעלבע נקודה. דער ווארט איז נישט אז ס'איז דא א דרגה אין אלוקות אין שמים, און ס'איז דא א דרגה אין אלוקות וואס געפינט זיך אין שאול. יא, ס'איז דא אזא דרגה, אזא דרגה, דער שם, יענער שם, די ספירה, יענע ספירה. ניין. דער ווארט איז דער זעלבער אתה, דער זעלבער הנך, אט דער זעלבער אלוקות בלי גבול וואס שטייט בכל התוקף אין שמים ושמי השמים, אט דער זעלבער אור אין סוף געפינט זיך אין שאול. אין וואס קומט עס ארויס דער אור אין סוף אין דעם ענין פון שאול? איז דאס איז וואס ער ברענגט דא אין דעם מאמר. דער זה לעומת זה עשה אלוקים. דער נייער פשט אין זה לעומת זה עשה אלוקים. דאכט זיך שטייט ערגעץ אין חסידות אזא טייטש. אלעמאל אין חסידות זה לעומת זה עשה אלוקים ברענגט ארויס די הופכים. פאראן קדושה און פאראן קליפה, זה לעומת זה עשה אלוקים. פאראן די העכסטע ענינים וואס די יער תניא נפש אלוקית נפש הבהמית קדושה קליפה זה לעומת זה דער אלטער רבי ענדיגט דעם תניא מיט די ווערטער זה לעומת זה עשה אלוקים דא דער מאמר דער חידוש אין דעם מאמר וואס ער ברענגט מיטעלן רבי'ן איז דער דיוק דער עשה אלוקים דער זעלבער עשה אלוקים דער זעלבער אייבערשטער וואס שטייט אין דעם זה דער זעלבער אייבערשטער שטייט אין דעם זה לעומת זה ועל דרך זה דער ווארט וואס ער ברענגט פון שערות

שערות שבנזיר איז קדושה, שערות שבאישה איז קליפה, פארוואס? ווייל אין נזיר דער ענין השערות נעמט זיך פון דעם בלי גבול פון כתר, און דערפאר דאס איז א צמצום וואס איז כולו קדושה, מה שאין כן שערות באישה וואס דאס איז א ענין פון מלכות וואס אליין איז א ענין פון צמצום, איז די שערות איז דאס נאך א צמצום, דאס גיט א יניקה לחיצונים, דאס שטייט אלעמאל אין חסידות. וואס זאגט דא דער רבי? חידוש נפלא, זאגט דער רבי ניין ס'איז די זעלבע שערות. דער זעלבער במהותו בענינו זה לעומת זה עשה אלוקים, די זעלבע ענין השערות, וואס איז די נקודה אין שערות? די נקודה אין שערות, די מהות פון שערות איז אז דא ברענגט זיך ארויס די בלי גבול, דאס איז דער ענין פון שערות, שערות איז די טייטש איז דילוג, דילוג איז א ענין של בלי גבול, דילוג מיינט בשעת מען דארף אריבערשפרינגען, מען דארף אריבערשפרינגען, דארפסטו אנקומען צו א כח בלתי מוגבל, ס'רעדט זיך אין חסידות דער ענין הדילוג, יא, דילוג פון תשובה, מדלג שור, יא, בשעת ס'דארף זיין א דילוג, דילוג באווייזט אז ס'נעמט זיך פון א העכערע ארט, האט נישט קיינע הגבלות דערפאר איז ער מדלג, שערות ברענגט ארויס א ענין של דילוג. שערות שבנזיר איז די דילוג ווי דאס איז אין עניינים פון קדושה אין כתר, על דרך זה איז דא די דילוג אויכעט אין עניינים פון לעומת זה, בשעת ס'איז דא א עניין פון שאול, א עניין פון שאול תחתית, א עניין פון א מענטש געפינט זיך אין א מצב פון שאול, איז דער פשט איז אז דער אור אין סוף איז דא באופן של דילוג, געפינט זיך די אור אין סוף אין דעם שאול וואס געפינט זיך דער אדם החוטא געפינט זיך דער אייבערשטער צוזאמען מיט אים די אור אין סוף שטייט דא אין אים פארוואס ווייל דער גאנצער ענין השאול איז צו ברענגען די מענטשן צו תשובה פארוואס די גאנ וואס איז די תוכן פון שאול סתם א עונש לעוברי עבירה דער ענין פון שאול איז אז א איד געפינט זיך אין שאול, ווערט ביי אים נתעורר זיין דערהערט ער דעם דעם דעם דעם רוממות פונעם אייבערשטן, אט דאס איז דער ענין פון שאלה. דאס איז א גאנצער חידוש אינעם גאנצן, ווען מען קוקט אין דעם מיטעלער רבי'נס מאמר, דאס איז גאר רייך, דאס גיבט א נייעם קוק אויף דעם גאנצן ענין. ס'איז א נייע הבנה אין גיהנום. ס'איז נישט דער פשט אז דאס איז, מען שמייסט דיר, האסט געטון שלעכט, איצטער גייט מען דיר שמייסן, האסט געטון, גיהנום, מען גייט דיר פארברענען. דער ווארט פון גיהנום איז דער טייטש איז אז דארטן דערהערט מען ווי וויי וואס איז אלקות דארטן דערהערט מען וואס דאס מיינט א עבירה דארטן דערהערט מען וואס דאס מיינט א וואס איז דאס וואס איז א מצוה וואס איז א עבירה ווער איז דאס דער אייבערשטער די נשמה אין גיהנום דערהערט די רייכקייט די גרויסקייט אין די תנועה פון שאול און דאס ברענגט אים צו דעם בטן שאול שועתי אז ער זאל וועלן ארויסגיין און דערפאר קומט ער צו דעם שפעטער צו מוטב דלידייניה וליתי לעלמא דאתי איז במילא דאס איז אלץ מבאר די פרטי הענינים פון דעם אור אין סוף שטייט אין דעם מטה אין דעם תוכן פון דעם מטה און דארטן שטייט ער בכל התוקף פון דעם אור אין סוף דאס איז די ערשטע האלבע פון דעם מאמר. וואס איז דער צווייטער האלבער פון דעם מיימר? נאך דא אפאר מינוט לאמיר רעדן וועגן דעם צווייטן האלבן פון דעם מיימר. פון אנהייבנדיג פון סעיף ו' הייבט דער רבי אן אריינגיין אין א סוגיא, וואס איז בעצם דער גרעסטער חידוש וואס זאגט אז יחד עם כל זה איז דער אור בפשיטותו. למרות אף על פי אז דער אור קומט אראפ אין די מטה מטה אין די אלע ענינים וואס מ'האט גערעדט איצטער, פון דעסוועגן איז די אור בלייבט בכל התוקף אן קיין שום שינוי די אור איז דער זעלבער אין סוף בלי שום שינוי אין די מטה מטה, ווי קען דאס זיין? תורה האט פאראויפקומען, ווי קען דאס זיין אז ער בלייבט אין דעם זעלבן תוקף פון אין סוף, למרות אז ער קומט אראפ אין די אלע מדריגות, זאגסט דאך אז ער קומט באופן של התלבשות. נאכאמאל, ווען מיר וואלטן געזאגט אז דאס איז א ווארט אין דעם בלי גבול מצד סובב כל עלמין, איז דאס נישט, איז בסדר, עס קומט דאך גארנישט אן. זאגסט אבער אז ער מתלבש. ער טראגט זיך אראפ לפי ענין אין די גדרים אין דעם תוכן אין דעם חיות אין די התהוות אין די קליפה אין דעם בינוני אויב ס'איז בינוני ווי קען זיין אז ס'זאל נישט זיין קיין שינוי אז דעם איז ער מבאר אין דעם מאמר אז דאס איז די חילוק צווישן נפש און גוף און אור אין סוף נפש איז זיך מתלבש אין גוף איז דאס באופן אז דער גוף איז תופס דעם נפש, בשעת דער נפש און גוף איז אויכעט באין ערוך זה לזה, און דער נפש גייט קומט אראפ בהתלבשות, דאס איז די מעלה פון דעם משל פון נפש לגבי דעם משל פון שמש, אור השמש איז מלכתחילה נישט מתלבש, דערפאר אור השמש איז נישט קיין משל אויף דעם ענין וואס מיר רעדן דא. אבער נפש איז דאך יא א משל, די נפש איז דאך מתלבש אין יעדער אבר לפי ענינו. אבער דאך האבן די חילוק אז די נפש איז זיך מתלבש מצד די גדרים פון דעם גוף. דאס הייסט דאס וואס די נפש קומט אריין אין גוף איז דאס נישט נאר ווייל די נפש וויל משפיע זיין חיות צום גוף, די נפש איז אויכעט מקבל פון דעם גוף. זיך עסן פון חסידות. דער נפש איז מקבל פון דעם גוף, דער גוף פועל'ט אויפן נפש, דער נפש פועל'ט אויפן גוף, און דער גוף פועל'ט אויפן נפש. יא, און דערפאר איז מתפעלת ממאורעות הגוף. ווייל די נפש איז בפירוש תופס מקום מצד כמה וכמה ענינים, ווייל דאס איז, ווייל ער איז א נברא, איז ממילא איז תופס מקום, אויכעט מצד כוונה עליונה, דער נפש באקומט דאך פון דעם גוף כל מיני מעלות וואס דער גוף האט וואס דער נפש האט נישט, און דורך די פעולה וואס די נפש פועל'ט אין גוף ווערט עליה אין דעם די נשמה, ס'דא כמה וכמה עניינים אין דעם עניין, אבער לפועל דער נפש פועל'ט אין גוף, דער גוף פועל'ט אין נפש אויכעט, ממילא איז מתפעלת ממאורעות הגוף. אור אין סוף איז דער פשט איז, אז דאס וואס אור אין סוף איז זיך מתלבש אין יעדער פרט, איז דאס נישט מצד דער מטה מצד די כלים, דאס מצד זיין בלי גבול, דאס איז אלץ א ענין אין זיין, ווייל ער איז אין סוף בעצם איז דערפאר איז ער נישט מוגדר אין דעם ענין הבלי גבול קען ער אראפ קומען אין התלבשות אויכעט, דאס הייסט דער ווארט פון התלבשות אין אין סוף איז דאס א פרט אין דעם אין די רייכקייט פון זיין אין סוף. דאס איז א פרט אין זיין אין סוף, אין זיין בלי גבול, מצד דעם וואס ער איז אין סוף בעצם, איז ער נישט מוגדר אין דעם ענין הפשיטות, קען ער אראפקומען אויכעט אין ציור, אבער דער ציור איז בעצם נישט אוועק פון די פשיטות, דער ציור איז דאס איז א אויסדרוק, דאס איז א המשך, דאס איז זיין, דאס נעמט זיך מצד זיין פשיטות, און ממילא דאס וואס ער איז זיך מתלבש איז נישט קיין שינוי, בלייבט ער בפשיטותו. און דאס הייבט ער אן מסביר זיין אין די לעצטע סעיפים פון דעם מאמר, ס'איז נישטא קיין סאך צייט, אבער על כל פנים איך וויל זאגן די נקודות בקיצור, סעיף ו', סעיף ז', און סעיף ח'. אין סעיף ו' איז דער רבי מסביר דעם ווארט פון לא שניתי אין כלים. לכאורה דאס איז מער נישט ווי א דוגמא, מיר רעדן דא וועגן אור אין סוף, מיר רעדן נישט וועגן כלים. דער מאמר רעדט דאך וועגן אור אין סוף. אור אין סוף למטה עד אין תכלית. צוויי זאכן. ערשטנס, ס'איז צוויי זאכן וואס מ'זאל נישט נתבלבל ווערן. ערשטנס, מיר רעדן נישט דא וועגן כלים, מיר רעדן וועגן אור. דער מאמר רעדט דא וועגן אור. דאס וואס ער ברענגט כלים איז מער נישט ווי א הוכחה. און ווי ער זאגט במכל שכן, קוקט אין לשון המאמר, די לשון פון מאמר איז ויובן זה במכל שכן בענין הכלים, דאכט זיך וואס די לשון איז, נישט מכל שכן, שאפילו בכלים דאצילות, עס הייסט אפילו כלים דאצילות, כל שכן אור, מיר רעדן דא וועגן אור, אור איז אסאך מער פשיטות ווי כלים, דער חידוש איז, אפילו כלים דאצילות, איז דער צמח צדק מבאר אז דארטן ווערט נישט נשתנה. ס'איז איין ענין. נאך א ענין, מיר רעדן דא וועגן בי"ע, נישט נאר וועגן אצילות. אונזער מאמר וויל מסביר זיין אז אור אין סוף ווערט נישט נשתנה אפילו מצד זיין התלבשות אין בי"ע, אין נבראים תחתונים, אין קליפות און סטרא אחרא. איז דאס וואס ער ברענגט דא איז דאס מער נישט ווי א דוגמא אלס א הוכחה אלס א כל שכן ער זאגט כלים דאצילות הגם אז כלים דאצילות זענען דאך נישט קיין אור, ס'איז דאך כלים, כלים איז דאך א ענין פון מדידה והגבלה, אף על פי כן אויך כלים בלייבן במהותם בלי גבול. ווייל דאס איז נישט קיין גבול ממש, ס'איז מער נישט ווי כח הגבול, בעצם מהותם איז כלים א ענין פון בלי גבול, און דערפאר אפילו בשעת די כלים קומען אראפ אין בי"ע בלייבן זיי בפשיטותם כלים, זיי זענען פועל גבול מחוץ להם אבער זיי אליין בלייבן אן גבול, דער גאנצער רעיון וואס ער ברענגט אין צמח צדק. און איך וויל באווארענען דא א נקודה עיקרית, אז דער רבי איז מסביר דא דעם ענין הכלים נישט ווי ס'מבואר אין רוב מאמרים, ס'איז אנדערש ווי ס'רעדט זיך אין אסאך פון די מאמרי חסידות, און בדרך כלל איז מען צוגעוואינט צו לערנען אנדערש אין חסידות, בדרך כלל אין רוב מאמרים רעדט מען אז כלים דאס איז רשימו, כלים איז כח הגבול שבאין סוף, כלים איז יש מאין, אבער דאס איז די אנדערע שיטה, דאס איז רופט זיך אן שיטת הריקאנטי. דא איז דער רבי מדגיש שיטה השניה, שיטה השניה דאס איז די שיטה וואס זאגט אז כלים זענען נישט קיין יש מאין, כלים איז גילוי ההעלם. און לפי זה איז דער רבי עס מסביר. וואס יש לומר דעם טעם הדבר פארוואס דער רבי איז מסביר דעם ענין דווקא דא די שיטה, דאס איז מצד די זעלבע נקודה וואס מ'האט גערעדט די גאנצע צייט, ווייל דא דער רבי וויל רעדן אלץ א ענין מצד אור אין סוף. דא דער מאמר איז א מאמר וואס איז מסביר אור אין סוף. אור אין סוף ולמטה עד אין תכלית. און מען רעדט אין די שיטה, כלים זענען אויכעט א פרט אין אור אין סוף. די מחלוקת פון דעם ריקאנטי מיט דעם מערכת, יא, לפי דעם ריקאנטי, כלים נעמט זיך נישט פון אור, כלים נעמט זיך פון רשימו, כח הגבול. דאס איז די ריקאנטי. לפי די שיטה וואס מען לערנט דא, דאס איז שיטת המערכת, די כלים קומט פון דעם אור גופא. די כלים איז די כח הגבור שבאור, ווי דער רבי זאגט דארט דעם לשון, יא? אז דאס איז דער ווארט אז די הגבלה פון דעם אור גופא, דאס איז די כלים. ער דארף אפילו נישט קיין גוף. דער נפש דארף אצבעות צו קענען שרייבן. דער אייבישטער דארף נישט קיין אצבעות, ער דארף נישט קיין, ער דארף נישט קיין מציאות, ס'אין, דאס איז דער, מצד דעם אור גופא האט אין זיך אויכעט דער שלימות הגבול, דער גבול שבאור, דאס איז כלים. ווייל די שיטה איז מתאים צו אונזער מאמר, אין דעם מאמר רעדט מען אלץ, דאס איז גאנץ סדר השתלשלות ווי דאס איז מצד אור אין סוף. חברה איר כאפט די נקודה דא. דאס איז נוגע צו פארשטיין כדי מען זאל נישט מאכן קיין סתירות. מען קען זאל אנהייבן לערנען די מאמר און זאגן אין נו אין דעם מאמר שטייט אזוי אין יענעם מאמר שטייט אזוי, מענטשן האבן דא גאנצע אין די קבוצות טוט זיך דא פלפולים, ווי שטימט דאס מיט די מאמר וחזקת והיית לאיש, ווי שטימט דאס מיטן פתח אליהו, ווי שטימט דאס מיטן מנחה, ס'דארף נישט שטימען. ס'איז אן אנדער גדר, דא דער מאמר איז מסביר אור אין סוף, דאס איז דער מאמר, דאס איז דער יסוד אין דעם מאמר, מצד אור אין סוף איז אלע עניינים, דער רבי בויעט אויף סדר השתלשלות ווי דאס איז מצד אור אין סוף, מצד אור אין סוף איז חיות און התהוות און כלים, אלץ איז א ענין פון אור, אלץ א ענין פון גילוי. און דאס איז ער מסביר אז אפילו כלים איז אויכעט לא שניתי, ווייל כלים איז בעצם בלי גבול, ווייל מיר רעדן לפי די שיטה. כל שכן וקל וחומר אור איז זיכער לא שניתי. איז אינגאנצן לא שניתי. ער בלייבט בפשיטותו לגמרי. און ווי ער איז מסביר שפעטער מיט די משל פון דעם אור וואס גייט דורך די גוואנים. יא, אז ס'איז דא אור ירוק, אור אדום, אור לבן, און דער אור קומט ארויף אלע גוואנים, בלייבט דער אור בפשיטותו אן קיין שום שינוי. דאס איז דער ווארט אין אור אין סוף. דארף עס מסביר זיין באלד. ס'איז דא א סעיף ז', זייער א וויכטיגער סעיף, וואס ער נעמט די גאנצע סוגיא און ער איז דאס מסביר אין דעם ענין פון יוסף און דעם בעל שם טוב, וואס דאס איז אויסגעטייטשט אין נשמות. פארוואס? ווי דער רבי זאגט אין דעם מאמר פון פאראיאר אין כ"ג, די כוונה פון די גאנצע לימוד פון אור אין סוף איז נישט סתם וועגן אור אין סוף, ס'איז נישט אז כל המאמר וויל מסביר זיין אור אין סוף, מ'וויל דאס אלץ אויסטייטשן אין די עבודת האדם אין דעם באתי לגני אחותי כלה, אין די עבודת האדם אין די גאנצע נקודה פון באתי לגני איז דאך ארויסברענגען אז אלע עניינים איז כדי איז כדי דארף אויסגעטייטשט ווערן אין עבודת האדם, דערפאר איז יעדער ענין דארף מען אויסטייטשן ווי דאס איז אין נפש. איז אין עבודה בנפש האדם, וואס איז דער ענין פון אור אין סוף למטה עד אין תכלית, אז ער קומט בהתלבשות אין מטה און ער פארבלייבט אין סוף בתכלית השלימות, נאר דאס איז יוסף הצדיק, ער איז די דוגמא דערפון. ער איז אין מצרים בהתלבשות, כתבי דחושבנא, און לא ירים איש ידו ורגלו, נישט אז ער איז שוין אין מצרים אבער ער איז דבוק, ער איז אין מצרים בדרך התלבשות, יעקב אבינו איז געווען אין מצרים אבער ער איז געווען א נשמה דאצילות, נישט געהאט קיין שייכות. יוסף איז געווען בהתלבשות, און צוזאמען דערמיט איז ער געווען דבוק. און דער ענין איז, ווי דאס קומט אראפ אין עבודה, יא, ווי ער איז מסביר אין סעיף ז', און דער בעל שם טוב, די דוגמא פון בעל שם טוב, אז ער קען זיך מתלבש זיין לפי צרכי השואל, און פונדעסטוועגן שטייט ער אין א דביקות. איז ווי דער רבי רעדט אין די שיחות אין די מאמר קומט אויס אז דאס איז עפעס א ענין עפעס פון נשמות, עפעס א ענין פון צדיקים, בעל שם טוב, יוסף הצדיק, אבער לכאורה ווי ס'איז משמע פון די המשך הענינים אין די מאמר און ווי ס'איז משמע אין די שיחות וואס דער רבי רעדט פארדעם און נאכדעם דעם מאמר אז דאס האבן די רביים אונז געגעבן צו חסידים. אז מצד התקשרות צו נשיא האבן מיר דעם ענין פון יוסף הצדיק און מ'זעט דאס אין די שיחות, א ריבוי שיחות ווי דער רבי טייטשט אויס די עבודה פון יוסף ביים ווי עס קומט אראפ אין דורנו זה. על כל פנים, אין הזמן גרמא, עס איז שפעט, במילא וואס איז דער סעיף ח'? סעיף ח' גיבט דער רבי די הסברה, ביז איצטער רעדט מען, וואס איז דער ענין? סעיף ח' איז די הסברה די טעם הדבר. וואס טאקע די הסברה? ווי קען דאס זיין אז אז בהתלבשות און פונדעסטוועגן בלייבט ער בפשיטות? איז די הסברה שבזה איז דער אין קדוש כהוויה. דער אין קדוש כהוויה, און דא איז דער רבי מסביר דעם אין קדוש כהוויה זייער אויף א אינטערעסאנטער אופן. מיט דעם משל פון דעם אור וואס קומט אראפ אין די גוונים, וואס איז דער חידוש דא אין דעם מיימר? דער חידוש דא אין דעם מאמר איז צוויי עניינים, ערשטנס, דער משל הגוונים איז אין חסידות, קבלה, איז דאס א משל אויף כלים דאצילות, אין דרך מצותיך, דאס איז א משל וואס ברענגט זיך אין חסידות אויף כלים דאצילות, דא ברענגט עס אויף בנוגע לבי"ע, וואס איז שוין א חידוש. ס'איז נישט קיין דבר הרגיל אזא מין זאך. ווי קומט אריין אין בי"ע דא דעם משל? ס'איז דאך נבראים. ווי רעדסטו אין נבראים אזא מין זאך? דער אור איז זיך מתלבש אין דעם נברא באופן של גוונים, און ער בלייבט בפשיטותו. נאך ווייטער, דאס גאר, דאס איז די הפלאה אין דעם מאמר, דער אין סוף למטה מטה, אז ער שטייט אין אלע עניינים פון וועלט אין דעם זעלבן אופן אז ער איז אין די אלע פרטים אין די ציור און ער בלייבט בפשיטותו. ס'איז א מורא'דיגע חידוש דא, דארף עס פארשטיין. און די צווייטע חידוש דא איז אז די הסברה פארוואס ער איז נישט משתנה איז די הסברה איז מצד די פשיטות שבאור. בדרך כלל אין חסידות וואס ס'רעדט זיך די סוגיא פון אין קדוש כהוי', סוגיא פון אין קדוש כהוי' איז דא איז דא אין כמה ערטער אין חסידות, אבער אין רוב מאמרים דער אין קדוש כהוי' איז א ווארט מצד דביקותו, ווייל ער איז דבוק, דערפאר איז ער נישט משתנה. דא איז דער ווארט מצד פשיטות, לכאורה אן אנדער ווארט, אבער און אויף דעם ברענגט ער פון סמך וואו דער גאנצער ביאור, וואס טאקע דער ווארט פון פשיטות פון עיר, דער חילוק צווישן פשיטות פון אור לגבי פשיטות פון כח, די ווארט דא פון סמך וואו איז נישט צו מסביר זיין סתם אור וכח, ווער רעדט דא וועגן אור וכח, מען רעדט דאך נישט, מען רעדט דאך דא אלץ וועגן אור אין סוף, ס'איז בעיקר צו ארויסברענגען די הפלאת הפשיטות פון אור אין סוף, אז דאס איז די העכסטע אופן פון פשיטות, ווי ער מסביר די חילוק צווישן אור השמש און די אור אין סוף וכו', אויף דעם איז דא די שיחה אין חלק ז', אמור, וואס אין הזמן גרמא איצטער צו רעדן וועגן דעם, אבער יעדער איינער ווייסט אז ס'איז דא א שיחה חלק ז' אמור וואס איז מסביר דעם ענין הפשיטות וואס פאראן אין אור, וואס יענע שיחה איז מיוסד אויף דעם זעלבן מאמר סמך וואו וואס דער רבי ברענגט דא, על כל פנים און אויף דעם פירט ער אויס אין מאמר אז דאס איז דער ווארט פון אור אין סוף למטה עד אין תכלית, און דאס איז די הקדמה צו פארשטיין אז ס'איז דא א העכערער ענין וואס איז אור אין סוף למעלה עד אין קץ, און דאס איז אלע ענייני גילויים ס'איז דא אבער די. ענין העצמות וואס איז העכער פון אור אין סוף, וואס דאס איז דער ענין פון דעם אוצר העליון, און די אלע עניינים גיבט מען אוועק צו יעדער אידן כדי ער זאל קענען מנצח זיין די מלחמה און קענען אראפברענגען די גאולה, און אויף דעם זאגט מען אז ער דארף זיין דער תאב למלכא, אנא נסיב מלכא, אז א איד דארף נישט וועלן נישט קיין דוכסין, נישט קיין איפרכין, נישט קיין איסטרטילוטין, איך וויל נישט דיין גן עדן דיין עולם הבא דאס הייסט איך וויל נישט די אלע גילויים פון אור אין סוף, איך וויל דעם עצם אליין, אבער אז דער עצם זאל שטיין בגילוי אזוי פירט ער אויס אין מאמר, כמובן אז מ'קען רעדן וועגן דעם פון היינט ביז מארגן, פארברענגען אויף דעם, אבער דער יסוד, דאס איז די נקודה, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל טאקע זען די אלע עניינים בעיני בשר. ישר כח! קוועשטנס? אר עוועריבאדי גאט כלות הנפש היר? אר. איטס ווערי עקסלענט, ווערי גוד. ווי גאט מטה מטה, נאו כלות הנפש, יא? סאו ראביי קלארק. די מטה מטה פאר דעם ערענסט סאך. סאו ריעלי, איי האב א קוועסטשן. סאו

באט וואט איז איט וואט דאז איט מין נאו ווען ווי סי איט בעיני בשר ווי סי סאמטינג דעטס היפך אלוקות און רע. עניוועיס דאס דאס איז איטס גאנע בי הארד טו עקספלעין איט אן וואן פוט, אבער ווי ס'איז פארשטאנדיג פון דעם מאמר איז אז אדרבה דאס וואס קען זיין א נתינת מקום צו א ענין הפכי איז דאס נאר מצד אור וויבאלד אז אור קומט אראפ אין די גדרים פון מטה מטה, דערפאר דאס גופא מאכט אז ס'קען זיין א נתינת מקום פון א ענין וואס איז מנגד, נאר דארטן גופא געפינט זיך אור אין סוף. בשעת ס'קומט אבער, בשעת מ'דערהערט דעם ענין פון עצמות וואס איז העכער פון אור, וואס דאס איז דער אוצר העליון, איז מצד עצמות איז דאך דאס וואס עצמות האט בוחר געווען, דאס וואס עלה ברצונו, דאס וואס עצמות האט געוואלט, ער האט געוואלט תורה און מצוות, און יעדער ענין וואס איז נישט איז אינגאנצן מופרך, און מופרך לגמרי. דאס איז וואס דער רבי זאגט אין מאמר אז כדי צו קענען מלחמה האלטן מיט די סטרא אחרא איז נישט גענוג דאס וואס דו נעמסט פון אור אין סוף, ווייל אויב דו נעמסט פון אור אין סוף איז דאס אליין זאגט דיר אקעי איז דאך דא כוונה אין דעם ענין אויכעט ס'איז בסדר נאר מצד עצמות דווקא מצד די התקשרות פון עצם הנשמה מיט עצמות אין סוף ברוך הוא אט דארטן איז דא די אמת'ע יראת שמים וואס איז די ווארט פון אוצר של יראת שמים? אוצר של יראת שמים די טייטש איז טאקע מצד גילויים קענסטו געפינען אין יעדער זאך א מעלה, אין יעדער זאך דערהערן אז ס'איז דא אין דעם א הפלאה און א שלימות, און אויב דו וועסט בלייבן ביי גילויים קענסטו אריינפאלן אין שאול תחתית אויכעט און זאגן אז דער אייבישטער איז דארטן אויכעט. אבער בשעת ס'איז פארהאן די יראת שמים, און יראת שמים די טייטש איז עצמות העכער פון גילוי, און ממילא עצמות זאגט אז וואס ער וויל דווקא די מצוה און דווקא דאס וויל ער נישט, איז דעמאלטס איז ווערט א ענין וואס איז נישט מסכים צו רצון העליון מופרך לגמרי, נישט ווייל ס'האט נישט קיין מעלה, ווייל עצמות האט בוחר געווען, ווייל עצמות האט געזאגט אז דאס יא און דאס נישט, דעמאלט די גאנצע יסוד פון תורה און מצוות באקומט א סאך א טיפקייט און ס'ווערט אינגאנצן מושלל, דערפאר דווקא בכח זה קענסטו מנצח זיין די מלחמה. דאס איז וואס די רבי וויל צוקומען צו דעם עומק המאמר, אלע, די מעשה איז די עולם לערנט דעם מאמר מען ווערט אזוי פארקאכט אין די גילויים אז מען קומט נישט אן צו דעם אנא נסיב מלכא, עניוועיס שיין, עולם שוין פארשטאנען. זייט געזונט, הצלחה רבה ומופלגה מיט די הכנות צו יוד שבט, און מען זאל זוכה זיין זאך זען מיטן רעבן בעיני בשר והוא יגאלנו.